הייבט מען אן טון בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף כ ו עמוד ב' אנפאנג די צווייטע פרק, זאגט די הייליגע משנה בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח, מיט א יעדע מין עסן ווארג קען מען מאכן אן עירוב און אזוי אויך א שיתוף, א עירוב מיינט עירובי חצרות און א שיתוף איז שיתופי מבואות, מ'האמיר דאך שוין אויבן געלערנט אז שלמה המלך האט געמאכט א תקנה, אז מען טאר נישט טראגן שבת פון איין רשות היחיד וואס באלאנגט פאר איין מענטש צו רשות היחיד וואס באלאנגט פאר א אנדערע מין מענטש, נאר אז מען מאכט א עירוב, עירוב איז א לשון אז מען מישט זיך אויס, דאס מיינט אז מען נעמט צאם די עסן פון די אלע מענטשן וואס וואוינען למשל אין יענעם חצר און מען לייגט עס אראפ אין איינע פון די שטיבער וואס דאס מאכט גערעכנט, א מענטש ווערט דאך נמשך נאך די פלאץ וואו זיין ברויט איז, כאילו ווי ער וואוינט דארטן, און ס'ווערט אזוי ווי אלעס איין גרויסע משפחה ווי אלע וואוינען אין דעם דירה, און נאכדעם מעג מען שוין ארויסטראגן פון אלע הייזער צו די חצרות און פון דעם חצר צו די הייזער. און משתתפין איז די זעלבע זאך, מען רופט עס נאר שיתוף מבואות, דא רעדט מען שוין אויף א גרעסערן פארנעם, אז מען וויל צאמנעמען אז אלע מענטשן פון די גאנצע מבוי, אין א מבוי איז דאך דא אסאך חצרות, וואס אין יעדע חצר אליין וואוינען אסאך מענטשן, אז מען וויל צאמנעמען אז אלע מענטשן, פון די מבוי זאלן מעגן ארויסטראגן פון זייער חצר צו די מבוי און פון די מבוי צו די חצר, מאכט מען א גרויסע שותפות פון אלע בני החצר צוזאמען, ס'איז די זעלבע געדאנק ווי עירובי חצרות, מען רופט עס שיתופי מבואות, איז אויף צו מאכן דעם עירוב און דעם שיתוף קען מען נוצן יעדע מין עסן, אויסער וואסער אדער זאלץ. אין די ווארט מערבין ליגט דא נאך א סארט עירוב, דאס איז עירובי תחומין. וואס די הלכה איז דאך אז דארט ווי דער מענטש איז מקבל שבת האט ער א רעכט פון דארטן צו גיין אום שבת אלפיים אמה לכל רוח, טאמער וויל ער אבער גיין א ווייטערע שטרעקע איז דא אן עצה אז ער שטעלט אוועק א עסן ווארג ביי די סוף פון די צוויי טויזנט איילן וואו ער מעג נאך גיין אום שבת, און אזוי ווי די דעת פון די מענטש און זיין דירה ווערט גערעכנט במקום מזונותיו הייסט עס כאילו ווי ער איז דארטן מקבל שבת געווען און ממילא וועט ער קענען ממשיך זיין פון דארט און ווייטער גאר צו רעכענען די צוויי טויזנט אמות. און וויבאלד די געדאנק פון א עירוב איז דאך אז די דעתו ודירתו של אדם איז במקום מזונותיו, דארט וואו זיין עסן ליגט, דארטן איז זיין דעת און דארט איז כאילו וואו ער וואוינט, מוז דאס זיין אזא מין זאך אז טאקע עס איז א מזון אז מען זאל קענען זאגן אז דער מענטש געפינט זיך דארטן. וואסער אדער זאלץ ווערט נישט גערעכנט ווי א מזון. וואסער האט נישט די כח צו שפייזן א מענטש ס'קען אים טאקע מאכן ער זאל נישט זיין דארשטיג. די זעלבע זאך זאלץ קען נישט זעטיגן קיין מענטש. מ'האט דאך יעצט געטייטשט אז מערבין מיינט לויט רש י סיי עירובי תחומין און אזוי אויך עירובי חצירות. תוספות און אנדערע ראשונים פרעגן שוין אויף רש י פון א גמרא שפעטער אויף דף ע א עמוד ב' וואס דארט זעהט מען אז ביי עירובי חצירות איז יעדער איינער מודה אז מען מוז דווקא האבן פת ס'מוז זיין ברויט. קען דאך נישט זיין אז אונזער משנה זאל זאגן דא אז מען קען נוצן סיי וואס פאר א עסן אויסער מים און מן המלח און דעריבער קריגט תוספות און ער זאגט אז דער פרק ווען ס'שטייט דא אן עירוב מיינט מען עירובי תחומין. און מען רעדט טאקע נישט דא פון קיין עירובי חצירות, אבער למעשה צייכנט שוין אן די ב"ח א גמרא אויף דף פ"א עמוד א' אז לויט איין מהלך אין די גמרא דארט וואס דער אמורא רבה רעדט דא אונזער משנה יא פון עירובי חצירות אויכעט און רש"י איז געגאנגען מיט דעם מהלך. און אזוי ווי ביי עירוב איז דאך דא די דין אז חוץ מן המים ומן המלח קען מען אלעס נוצן, ברענגט ער דא נאך צוויי הלכות וואס וועט אויך זיין די זעלבע דין חוץ מן המים מן המלח, והכל ניקח בכסף מעשר, מיט געלט פון מעשר שני אין ירושלים קען מען קויפן אלע מיני עסנווארג, חוץ מן המים און המלח אויסער די צוויי זאכן וואסער מיט זאלץ. די דין איז דאך אז נאכדעם וואס מען נעמט אראפ פון די תבואה תרומה און מען געט עס פארן כהן נעמט מען נאכדעם אראפ מעשר ראשון צען פראצענט און מען געט פארן לוי, און נאכדעם נעמט מען אראפ מעשר שני נאך צען פראצענט וואס דאס געט מען נישט אוועק פאר קיינעם, נאר מען טראגט עס ארויף קיין ירושלים און מען עסט עס דארטן אויף, דאס איז הייליג, ס'האט א קדושה וואס מען קען עס עסן נאר אין ירושלים, און אגב דאס געבט מען נישט אלעמאל, דאס איז אין די ערשטע יאר פון שמיטה און אזוי אויך די צווייטע יאר פון שמיטה און די פערדע און די פיפטע יאר, די דריטע און די זעקסטע יאר פון שמיטה געבט מען אנשטאטס מעשר שני דארף מען יא אוועק געבן צען פראצענט פון די עניים, טאמער א מענטש וואוינט ווייט פון ירושלים און ער האט נישט קיין געלעגנהייט ארויף צו טראגן די פרוכט דארטן אויפצועסן איז די הלכה אז ער דארף עס אויסלייזן אראפנעמען די קדושה פון די פירות און אריבערלייגן אויף געלט, און ביי די קומענדיגע געלעגנהייט ווען ער גייט ארויף קיין ירושלים נעמט ער מיט די געלט, און די פסוק זאגט אז מיט די געלט זאל מען איינקויפן עסנווארג, און די גמרא וועט שוין שפעטער ארויסלערנען אז ס'מוז זיין דווקא א געוויסע מין מזון וואס איז א פרי מפרי, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט אין די גמרא. און וואסער און זאלץ קען מען נישט נוצן איינצוקויפן מיט געלט פון מעשר שני, ער קען קויפן סיי וואס פאר א עסנווארג אויסער וואסער און זאלץ. א דריטע הלכה איז דא, הנודר מן המזון, א מענטש וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט עסן מזון, א זאך וואס זעטיגט, מותר במלח ובמים, און די איינציגסטע צוויי זאכן וואס ער מעג נאך עסן איז וואסער אדער זאלץ, ווייל די צוויי זאכן זענען נישט מזין, מערבים לנזיר ביין זאגט די משנה מען מעג מאכן א עירוב פאר א נזיר אפילו מיט וויין, כאטשיג א נזיר טאר דאך נישט טרינקען וויין, אבער וויבאלד אז ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס קענען עס טרינקען, האלט די תנא קמא פון די משנה אז דאס איז שוין גענוג גוט פאר אן עירוב אפילו ער אליין קען עס נישט עסן. און אזוי אויך ולישראל בתרומה, מען מעג מאכן א עירוב פאר א ישראל מיט תרומה כאטשיג תרומה איז דאך אסור פאר א זר. און דא איז אויך די זעלבע זאך ווייל ס'איז ראוי לכהנים, איז אפילו ער אליין קען עס נישט עסן קען מען עס נוצן פאר א עירוב. און דא זאגט שוין רש"י מערבין עירובי תחומין. לכאורה פארוואס האט רש"י געזאגט אז מ'רעדט דא פון עירובי תחומין ווייל ס'גייט באלד שטיין אז מ'מעג עס אראפ לייגן אפילו אין א בית הקברות לויט איין שיטה, און עירובי תחומין ווייס מען דאך לייגט מען אראפ דווקא אין א הויז דארטן אין איינע פון די הייזער, איז לגבי די דינים רעדט מען דאך זיכער פון עירובי תחומין מילא האט רש"י געזאגט דא מערבין עירובי תחומין אבער לכאורה איז די זעלבע דין בעירובי חצירות אויכעט. לויט רשי וואס מען קען נוצן יין קען מען עס נוצן אפילו פאר א נזיר אויכעט, און אזוי אויך פאר א ישראל קען מען נוצן תרומה כאטשיג ער איז א זר. אזוי האלט די תנא קמא פון די משנה. סומכוס אומר, סומכוס איז דאך דער תלמיד פון ר' מאיר ווי אונז האבן אויבן געלערנט, ער קריגט אויף די תנא קמא בחולין אז פאר א ישראל קען מען נאר מאכן א עירוב מיט א חולינ'דיגע עסן אבער ס'דארף יא זיין ראוי אז דער מענטש אליין פאר וועם מען מאכט די עירוב ער זאל עס קענען עסן. און די גמרא וועט שוין אויסרעדן פארוואס סומכוס קריגט נאר אויף די צווייטע דין אויף תרומה אז מען קען נישט ניצן, און פארוואס קריגט ער אויך נישט אז מען זאל נישט טארן ניצן פאר א נזיר יין. ולכהן בבית הפרס, מען מעג אפילו אוועקשטעלן דעם עירוב פאר א כהן'ס וועגן אין א בית הפרס. בית הפרס מיינט א פלאץ וואו ס'איז געווארן פון דארטן אויפגעאקערט א קבר, א פלאץ וואס מען האט אויפגעאקערט און אונטער דעם איז געווען דארטן א קבר, האב איך מורא אז די מחרישה איז אנגעקומען אין א טיפעניש ביזן קבר און בשעת ווען מ'האט געאקערט איז האט זיך די ביין צעבראכן אויף שטיקער ס'איז ארויפגעקומען ס'האט זיך צושפרייט און די חכמים האבן געזאגט אז אין יענע גאנצע שטיקל פלאץ ארום און ארום, הונדערט אמות אויף יעדע זייט ארום פון די קבר, טאר מען נישט דארטן א כהן אריין גיין, ווייל איך האב מורא אז ס'איז דא דארטן שטיקלעך ביינער אויף וואס ער וועט טרעטן אדער מאהיל זיין, און דאס איז נאר א דין מדרבנן, ווייל מן התורה דארף איך נישט מורא האבן אז די מחרישה איז אנגעקומען אזוי טיף און ארויפגעברענגט ביינער. איז כאטשיג א כהן טאר דאך נישט אריינגיין אין א בית הפרס מדרבנן, מעג מען אהינלייגן פאר אים זיין עירוב אויף אזא פלאץ? פארוואס טאקע? ווייל ס'איז דא א געוויסע אופן וויאזוי מ'מעג יא אריינגיין אין א בית הפרס אז מ'בלאזט דארטן אונז עמיר שוין זעהן אין די גמרא, און וויבאלד ס'איז דאך דא א מעגליכקייט אז דער כהן זאל אנקומען אהין, קען מען אים אהינלייגן דארטן דעם עירוב, אזוי האלט די תנא קמא, אבער אין א עכטע בית הקברות וואס איז זיכער טמא מן התורה, וועט מען נישט טארן לויט די תנא קמא אוועקלייגן דעם עירוב פארן כהן. ר' יהודה אומר, ר' יהודה איז מער מיקל, און ער קריגט און ער זאגט אפילו בין הקברות, מען מעג לייגן דעם עירוב פאר א כהן אפילו אין א בית הקברות א געהעריגע, און דא גייען מיר אריבער צו דף כ"ז עמוד א', מפני שיכול לחוץ ולילך ולאכול, ער קען דאך מאכן א חציצה צווישן זיך און דעם קבר, און אהין גיין און עסן, ער קען אריין גיין אין א שידה אדער א תיבה אין א מגדל אדער אין א וואגן, און וויבאלד ער גייט אריין אין דעם איז דאך עס א אוהל, און וויבאלד די אוהל איז זייער גרויס, אז ס'איז גרעסער ווי פערציג סאה ווי די משנה זאגט שוין אין מסכת כלים איז דאך שוין נישט מקבל טומאה, און א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה קען חוצץ זיין בפני הטומאה, ס'לאזט נישט אריין די טומאה, און וויבאלד דער מענטש געפינט זיך אין די וואגן יעצט אדער אין די שאנק שידה תיבה ומגדל, איז אפילו ער פארט דורך העכער א קבר ווערט ער נישט טמא דערפון, און וויבאלד ס'וואלט דאך געווען א מעגליכקייט ער זאל אנקומען אריין מבעוד יום נאך פאר שבת קען ער דאך אריינפארן אויף דעם פלאץ ווי די עירוב איז מיט א שידה תיבה ומגדל אפילו ס'איז אין א בית הקברות הייסט עס ווי ער קען אנקומען אהין און מען מעג עס אהין לייגן און די גמרא וועט שוין אויסרעדן פארוואס דער תנא קמא האלט נישט פון דעם לכאורה איז דאך דא א גוטע עצה ער קען אנקומען מיט א שידה תיבה ומגדל. און לכאורה דארף מען פארשטיין ווייל מען האט דאך פריער געלערנט אז לויט די תנא קמא פון די משנה דארף נישט די עירוב זיין ראוי פאר דעם פאר וועם מען מאכט עס די עיקר איז אז וויבאלד ס'איז ראוי פאר אנדערע מענטשן, למשל תרומה איז דאך ראוי פאר א כהן, ממילא קען מען עס נוצן פאר א ישראל, איז פארוואס זאל איך נישט זאגן דא די זעלבע זאך, אז אפילו ווען מען קען ווען נישט צוקומען צום קבר, קען מען אויך אהין לייגן דעם עירוב פאר א כהן, ווייל ס'איז דאך ראוי אז דער ישראל זאל אנקומען אהין, איז רש"י שפעטער אויף דף ל' עמוד ב' זאגט שוין, אז די צוויי תנאים, דער וואס האט געזאגט דא ולכהן בבית הפרס, וואס פון דעם איז משמע אז נאר ווייל מען קען דארטן אנקומען אין א בית הפרס איז דאך דא א מעגליכקייט דער כהן זאל אנקומען נאר פאר דעם מעג מען, און אויך דער רבי יהודה וואס ער האלט אז מען מעג אין א בית הקברות ווייל ער האט אויך געהאלטן אז מען קען אנקומען אין א בית הקברות און נאר וועגן דעם מעג מען עס אהין לייגן, די צוויי תנאים האבן ביידע געהאלטן אזוי ווי סומכוס, אז ס'מוז טאקע יא זיין ראוי פאר דעם מענטש פאר וועם מען מאכט די עירוב, און לויט די צוויי תנאים וועט מען טאקע נישט קענען נוצן תרומה פאר א ישראל. און פונקט ווי ס'מוז זיין ראוי אז ער זאל עס קענען אויפעסן, מוז עס זיין אויף אזא פלאץ וואו ער זאל קענען אנקומען אויכעט. איז משמע פון רש"י אז לויט די תנא קמא פון די משנה וואס האלט אז מען קען לייגן תרומה פאר א כהן, און ס'מוז נישט זיין ראוי פאר דעם מענטש אליין פאר וועם מען מאכט די עירוב נאר ס'גוט אז ס'איז ראוי פאר אנדערע מענטשן, העט מען יא מעגן לייגן די עירוב אפילו אויף אזא פלאץ וואס דער מענטש קען נישט אנקומען וויבאלד ס'איז דאך דא אנדערע וואס קענען יא אנקומען אהין. תוספות דא אויפן פלאץ זאגט אבער אז ס'איז נישט מוכרח אזוי צו זאגן, מען קען יא זאגן אז די צוויי תנאים האלטן יא ווי די תנא קמא אז מען מעג לייגן אפילו אזא עירוב וואס איז נישט ראוי פאר דעם מענטש צו עסן נאר פאר א אנדערע מענטש איז עס ראוי, אבער פון דעסוועגן נאך לגבי די פלאץ וועט יעדער איינער מודה זיין אז ס'מוז יא ווערן געלייגט אויף אזא פלאץ ווי ער קען אנקומען ס'איז דאך דא א דין פון הוא ועירובו במקום אחד אז די עירוב מוז זיין אויף איין פלאץ דארט ווי די מענטש איז. יעצט גייט די גמרא ברענגען דא א מעמרא פון ר' יוחנן וואס האט א שייכות מיט אונזער משנה אמר ר' יוחנן זאגט די אמורא ר' יוחנן אין למדים מן הכללות מען קען נישט לערנען פון א כלל, למשל ס'שטייט א געוויסע הלכה, און מיר נעמען א דוגמא, א משנה אין מסכת קידושין אז כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות, איז כאטשיג ס'שטייט די לשון כל וואס דאס איז א כלל אז אלע מצוות עשה איז א פרוי פטור, קען מען נישט פון דעם לערנען אז ס'איז טאקע ממש אלע, נאר ס'איז דא אזא מין זאך אז די תנא כאפט אן די ווארט כל אפילו דארטן וואו ס'איז דא אויסנאמס, און ס'מוז נישט מיינען טאקע ממש אלע. אונז האמיר שוין טאקע באלד זעהן אין די גמרא אז ס'איז טאקע דא מצות עשה שהזמן גרמא וואס א פרוי איז יא מחויב, כאטשיג ס'שטייט כל. נאך מער פון דעם זאגט רבי יוחנן ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו אויף אזא פלאץ ווי די תנא האט צוגעלייגט חוץ פון געוויסע זאכן, אונז האמיר א גוטע דוגמא דא אין אונזער משנה אליין, למשל די משנה זאגט בכל מערבין ומשתתפין מ'קען נוצן פאר א עירוב אדער פאר א שיתוף סיי וואס פאר א מין עסן, אויסער וואסער מיט זאלץ, איז דא אז די משנה האט דאך שוין קלאר ארויסגערעדט, די זאכן וואס מען קען נישט נוצן איז דאך זייער מסתבר צו זאגן אז ווען ס'שטייט כל מיינט עס אלע אנדערע עסן אויסער די זאכן איז טאקע יא נכלל אין די ווארט כל, מילא דארט ווי די תנא זאגט נישט די ווארט חוץ, למשל ווי דער דוגמא וואס מ'האט פריער דערמאנט ער זאגט א כללית'דיגע זאך אז יעדע מצוות עשה שהזמן גרמא איז א פרוי מחויב, וויבאלד ער שמועסט נישט אויס וואס נישט קען איך נאך זאגן אז ער מיינט נישט יעדע ער מיינט כמעט אלע, אבער דא וואס די תנא זאגט דאך שוין קלאר ארויס. די אלע זאכן וואס גייען ארויס פונעם כלל, למשל מים אדער מלח וואלט איך שוין יא געקענט מאכן מיינען אז חוץ מים און מלח מעג מען טאקע נוצן יעדע עסן אויף די וועלט פאר א עירוב, לאזט מיר רבי יוחנן הערן ניין אז אפילו ווי דער תנא האט אויסגעשמועסט דעם חוץ קען נאך אלץ זיין אז ער האט איבערגעלאזט נאך זאכן וואס ער האט נישט ארויסגענומען פונעם כלל און באמת ליגן זיי אויך נישט אינעם כלל און ווי אונז עמיר טאקע באלד זעהן אז ס'איז דא נאך זאכן חוץ מים און מלח וואס מען קען נישט נוצן פאר א עירוב למשל כמהין און פטריות ווי אונז עמיר שוין זעהן אין די גמרא. איז די גמרא מדייק מדקאמר אפילו במקום שנאמר בו חוץ מכלל דלאו הכא קאי איז משמע אז ר' יוחנן האט נישט געזאגט דעם מימרא אויף אונזער משנה ארויף ווייל אין אונזער משנה שטייט דאך יא די ווארט חוץ און אויב ר' יוחנן'ס כלל וואלט ארויף געגאנגען אויף אונזער משנה דאס מיינט אז די מימרא פון ר' יוחנן האט ער געזאגט בשעת ווען מען האט געלערנט אונזער משנה און אויף דעם האט ער רעאגירט אז אפילו ס'שטייט חוץ קען מען נישט לערנען מן הכללות און ס'קען נאך אלץ זיין אז די תנא האט איבערגעלאזט זאכן וואלט ער ווען נישט אנגעכאפט די ווערטער אפילו במקום, ער וואלט ווען געזאגט איין למדין מן הכללות, אף על פי שנאמר בו חוץ, דאס ער כאפט אן ואפילו במקום אפילו אויף אזא פלאץ, איז משמע אז רבי יוחנן איז געשטאנען אויף א אנדערע מין פלאץ ווי ס'שטייט נישט די ווארט חוץ, און אויף יענץ האט ער געזאגט אז ס'שטייט כל, און כאטשיג די תנא האט אנגעכאפט כל מוז עס נישט מיינען אז ס'מיינט טאקע א כלל אויף אלע זאכן, ס'קען זיין א יוצא מן הכלל, און נאכדעם האט ער צוגעלייגט אפילו במקום. שנאמר בו חוץ, אפילו אין א אנדערע פלאץ ווי מען וועט טרעפן א אנדערע משנה למשל אזוי ווי ביי אונז, אדער אין אנדערע משניות ווי ס'שטייט חוץ, דאך מוז עס נישט מיינען אז דער כל מיינט טאקע אלע אנדערע זאכן, און אויף דעם פרעגט די גמרא היכא קאי, וואו איז ר' יוחנן געשטאנען בשעת ער האט געזאגט דעם מימרא, דאס מיינט עס איז זיכער ער איז געשטאנען אין עפעס א פלאץ ווי מען רעדט דארטן אז ס'שטייט די ווארט כל, אבער חוץ שטייט נישט, וואו איז דאס? התם קאי, ער איז געשטאנען דארטן אויף דער משנה אין קדושין כ"ט, כל מצוות עשה שהזמן גרמא, אנשים חייבים ונשים פטורות. יעדע מצוה וואס האט צו טון מיט א צייט איז אראפגעבינדן צו א געוויסע זמן, למשל בלאזן שופר וואס איז דווקא ראש השנה, זיצן אין א סוכה וואס איז דווקא יום טוב סוכות און אזוי ווייטער, איז די הלכה אז א מאן איז מחויב אין די מצוות און פרויען זענען פטור ווי די גמרא לערנט שוין ארויס אין מסכת קידושין פון פסוקים, און די טעם שטייט שוין אין די ראשונים אז וויבאלד א פרוי איז דאך משועבד צו איר מאן, האט איר די תורה געפטר'ט פון אזעלכע מצוות וואס איז אראפגעבינדן צו א געוויסע צייט ווייל דעמאלטס קען זיין איר מאן וועט פונקט פארלאנגען אז ער וועט עפעס דארפן פון איר. און מען רעדט דא דווקא פון א מצוות עשה, אזוי ווי בלאזן שופר, אבער א מצוות לא תעשה, א זאך וואס מען טאר נישט טון אפילו עס איז געבינדן צו א צייט, למשל חילול שבת, איז נאר שבת טאר מען נישט מחלל שבת זיין, אזאנע זאך איז א פרוי יא מחויב, מען רעדט דא פון מצוות עשה שהזמן גרמא, שטייט דא אז אלע אזעלכע מצוות איז א פרוי פטור. ושלא הזמן גרמה, טאמער ס'איז אזא מין מצוה וואס האט נישט צו טון מיט די צייט, למשל אזא מצוה ווי מזוזה, אחד נשים ואחד אנשים חייבים, און דער ווארט כל גייט ארויף אויף ביידע, ס'גייט ארויף אויף כל מצוות עשה שהזמן גרמה, און אויף די ווערטער וואס שטייט ווייטער ושלא הזמן גרמה, און כל מצוות שלא הזמן גרמה איז יעדער מחיוב. און די גמרא פרעגט גלייך וכללא הוא, איז עס דען א כלל דכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, הרי מצה, שמחה, והקהל, דמצוות עשה שהזמן גרמה, איז די דריי מצוות, אז מען דארף עסן מצה די ערשטע נאכט פסח, און דאס אז אום יום טוב דארף מען זיין פרייליך, די מצוה פון שמחה, די גמרא זאגט שוין אין חגיגה וויאזוי מען איז עס מקיים, צו דורך פלייש און וויין, און די מצוה גייט אן אין אלע שלש רגלים, און אזוי אויך א דריטע מצוה פון הקהל, וואס דאס איז איינמאל אין זיבן יאר, אלעמאל אינעם יום טוב סוכות אינעם מוצאי פונעם יאר וואס שמיטה גייט ארויס, און דאס איז סוף פונעם ערשטן טאג סוכות, דאס איז יענע נאכט ווען מען הייבט אן שמחת בית השואבה, מוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות. נישט יעדעס יאר נאר איינמאל אין זיבן יאר ווי אונז האבן יעצט געזאגט ווען ס'איז א סוף פון א שמיטה יאר איז דא א מצוה פון הקהל וואס די תורה זאגט מ'זאל זיך צוזאמקומען הקהל את העם האנשים והנשים והטף און דער קעניג האט געדארפט פארליינען אין די עזרה משנה תורה דאס איז דברים כדי די אידן זאלן וויסן אלע מצוות וואס דארטן שטייט. די אלע דריי מצוות איז דאך אויך א זמן גרמא, מצה איז דווקא פסח ביינאכט, די ערשטע נאכט, און ווי רשי רעדט שוין אויס אז דווקא די ערשטע נאכט איז א מצוה צו עסן מצה ווייל נאכדעם די גאנצע, זיבן טעג, אפילו די תורה זאגט מען זאל טאקע עסן שבעת ימים תאכל מצות מיינט נישט אז ס'איז א מצוה אז מען מוז עסן מצה, אויב דו ווילסט עסן ברויט זאל עס דווקא זיין מצה און נישט קיין חמץ, אבער אויב דו ווילסט נישט מוזטו נישט עסן קיין מצה אויך נישט, מה שאין כן די ערשטע נאכט איז יא דא א מצוה בערב תאכלו מצות איז דאך א ריכטיגע זמן גרמא ס'גייט נאר אן יענע נאכט, די מצוה פון שמחה גייט אויך נאר אן אין די שלש רגלים. די מצוה פון הקהל גייט אן נאר איין מאל אין זיבן יאר, און דאס איז אלעס די דריי זאכן מצוות עשה שהזמן גרמא, ונשים חייבות, און פרויען זענען מחיוב. און די סיבה דערפאר איז ווייל ס'איז דא א היקש, די תורה האט צוזאמגענומען די איסור פון עסן חמץ און נעבן דעם געשריבן די מצוה פון עסן מצה, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, מאך איך א היקש אז יעדער איינער וואס איז מצווה אז ער טאר נישט עסן קיין חמץ, און דאס איז דאך א פרוי אויך, אונז האבן שוין פריער מסביר געווען אז א לא תעשה איז א פרוי מצווה אין אלע לא תעשה'ס. אפילו ווען ס'איז נאר א זמן גרמא אזוי ווי חמץ, און וויבאלד זי איז מצווה אז מ'טאר נישט עסן קיין חמץ און ס'שטייט נעבן דעם שבעת ימים תאכל עליו מצות איז זי אויכעט מחיוב צו עסן מצה. די מצוה פון שמחה שטייט דאך אויך אין די תורה ושמחת אתה וביתך. מ'דארף באמערקן אז אין מסכת ראש השנה דף ו' איז דא א מחלוקה אויף וועם ליגט די מצוה פון וביתך. ס'דא א שיטה וואס האלט אז די מאן דארף משמח זיין די פרוי. לויט דעם קומט אויס אז דאס איז נישט קיין מצוה וואס ליגט אויף די פרוי, ס'איז נאר א מצוה וואס ליגט אויף די מאן. אונזער סוגיא דא האלט, ווי די אנדערע מאן דאמר, אז דאס איז א מצוה וואס ליגט אויף די פרוי אליין אז זי דארף זיך משמח זיין, און ס'א מצות עשה שהזמן גרמא און דאך איז א פרוי מחיוב ווייל די תורה זאגט וביתך, און ביתך מיינט דאך דיין ווייב, דיין שטוב. און ביי הקהל שטייט בפירוש אין די תורה, את האנשים. והנשים והטף, זעהן מיר דאך אז פרויען זענען מחיוב, און ווי קען די תנא זאגן כל מצוות עשה שהזמן גרמא, אנשים חייבין ונשים פטורות, דא זעהן מיר דריי אויסנאמס, כאטשיג ס'הזמן גרמא און א פרוי איז יא מחיוב, און די זעלבע זאך די צווייטע כלל, ווי קען די תנא זאגן אז יעדע מצוות עשה שלא הזמן גרמא איז א פרוי אויך מחיוב, פרעגט די גמרא וכל מצוות עשה שלא הזמן גרם הנשים חיובות, הרי תלמוד תורה, פריה ורביה, ופדיון הבן דמצוות עשה שלא הזמן גרמא, ונשים פטורות. תלמוד תורה גייט דאך אן בייטאג און ביינאכט יעדן טאג און ס'שטעלט זיך קיינמאל נישט אפ, ס'איז א ריכטיגע מצוות עשה שלא הזמן גרמא, און די גמרא דרשנ'ט אין קידושין כ"ט ווייל ס'שטייט ולימדתם אותם את בניכם, דרשן איך בניכם ולא בנותיכם, אז א פרוי איז פטור פון לימוד התורה, אין אנדערע ווערטער די טאטע דארף נישט לערנען תורה מיט זיין טאכטער, ס'נישט דא די מצוה פון ולימדתם אויף בנותיכם, און די זעלבע זאך דארפן זיי אליינס אויך נישט לערנען. אזוי אויך די מצוה פון פריה ורביה איז א מצוות עשה וואס איז נישט געבינדן צו א צייט, עס איז לא הזמן גרמא, און א פרוי איז פטור ווי חז"ל דרש'נען אין יבמות ס"ה שטייט פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, האט דאך די תורה צוזאם גענומען די צוויי זאכן מען זאל געבוירן קינדער, מקיים זיין פריה ורביה, און אייננעמען די וועלט. יעצט די סדר פון כובש זיין, אייננעמען, איז דאך נאר א זאך וואס געווענטליך טוט א זכר, און איך זעה דא האט די תורה צוזאמגענומען די צוויי זאכן אז דער וואס טוט וכבשוה דער איז אויך מחיוב אין פרו ורבו, און אז וויבאלד א נקבה איז דאך נישט קיין דרכה לכבוש, ליגט נישט אויף איר די ציווי פון פריה ורביה, די מצוה איז אז א מאן דארף נעמען א פרוי צו געבוירן מיט איר קינדער, אבער ס'ליגט נישט אויף איר א פליכט צו געבוירן קינדער נאר אויף די מאן, כאטשיג ס'איז א מצוות עשה שלא הזמן גרמא. און אזוי אויך פדיון הבן, דאס אז מען דארף אויסלייזן די עלטסטע קינד דעם בכור און געבן פינף סלעים פארן כהן, דאס דארף דווקא די טאטע פון די קינד טון, און ס'ליגט נישט די חוב אויף די מאמע, אפילו אויב די טאטע איז געשטארבן לאמיר זאגן, איז די מאמע נישט מחויב אויסצולייזן דעם בכור. און די גמרא אין קידושין כ"ט לערנט עס שוין ארויס, אז באמת תפדה דארף דאך קומען נאך די תי"ו און פאר די פ"א דארף קומען א יו"ד, און ווייל ס'שטייט אן א יו"ד קען מען עס ליינען תיפדה. דרשן איך פון דעם, ווייסטו ווער ס'דארף מקיים זיין דעם תפדה אויסלייזן א קינד תיפדה איינער וואס דארף ווערן אליינס אויסגעלייזט און אזוי ווי די הלכה איז דאך אז אז אויב די נייע געבוירענע קינד די בכור איז גאר א מיידל דארף מען איר נישט אויסלייזן ווייל די תורה זאגט קלאר כל בכור בניך תפדה דווקא א זכר בן ולא בנותיך זעהט מען דאך אז א פרוי דארף נישט ווערן אויסגעלייזט אויב אזוי ליין איך תפדה תיפדה אז וויבאלד די פרוי דארף נישט ווערן אויסגעלייזט ווען זי איז א בכור דארף זי אויך נישט אויסלייזן יעצט איר קינד. און פדיון הבן איז אויך א מצות עשה שלא הזמן גרמא ווייל איינמאל ס'קומט די צייט אז מ'דארף אויסלייזן די קינד נאך די דרייסיגסטע טאג דארף מען עס טון סיי ווען, מ'קען עס טון בייטאג און ביינאכט, ס'איז נישט דא קיין ספעציעלע זמן. זעט מען דאך אז דאס האט אויך אן אויסנאם אז אפילו ס'איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא איז דא דריי אויסנאמס וואס פרויען זענען פטור. פארוואס זאגט די משנה כל, און אויף דעם ארויף טאקע, דא איז ר' יוחנן געשטאנען אויף דער משנה, אלא אמר ר' יוחנן, אין למדין מן הכללות, אז מען קען נישט ארויסלערנען אז ווייל ס'שטייט כל מיינט טאקע אלע, ווייל דו זעסט דאך דא אז ס'שטייט כל און ס'מיינט נישט אלע, און דער ר' יוחנן לייגט צו, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו אין ערגעץ אנדערש, אויף אזא פלאץ ווי די משנה וועט נאך מער ארויסזאגן קלארער, ער וועט אפילו זאגן חוץ פון א געוויסע זאך, זאלסטו נישט מיינען אז ווייל ער זאגט שוין חוץ האט ער שוין אלעס אויסגערעכנט, ס'קען זיין אז ער האט נאך אלץ איבערגעלאזט זאכן וואס מ'דארף אויכעט ארויסנעמען פונעם כלל און האט עס נישט אויסגערעכנט. און ר' יוחנן האט נאר אויפגעוויזן אז אפילו ווען ס'שטייט כל איז איין למדין מן הכללות. אבער דער נקודה וואס ער האט צוגעלייגט אז אפילו ווען ס'שטייט חוץ קען מען אויך נישט לערנען מן הכללות, אויף דעם האט ר' יוחנן נאכנישט געברענגט קיין ראיה, און די גמרא גייט דא ברענגען ראיות אויף דעם. אמר אביי ואיתימא רבי ירמיה, אף אנן נמי תנינא, האט מען עס אויך געלערנט אין א משנה מסכת זבים. עוד כלל אחר אמרו. נאך א כלל האט מען געזאגט ביי דין פון א זב, כל שנישא על גבי הזב, יעדע זאך וואס ווערט געטראגן העכער א זב, אפילו אויב די זאך רירט נישט אן דעם זב, ער ווערט נאר געטראגן אויפן זב, לאמיר נעמען א דוגמא, א קלייד פון א זב וואס רירט נישט אן זיין גוף, אדער סיי וואס פאר א זאך, די זב וועט טראגן א כלי און ער רירט עס נישט אן מיט זיין גוף, טמא, ווערט טמא אלס א ראשון לטומאה, נישט אזא הארבע טומאה, ווייל א ראשון לטומאה קען שוין נישט מטמא זיין יעצט ווייטער קיין מענטש אדער קיין כלי, אבער ס'קען מטמא זיין אוכלים ומשקים. און ווען דער תנא זאגט דא כל מיינט ער יעדע זאך, ס'איז נישט קיין חילוק צו דער זאך איז א מענטש, לאמיר געבן א דוגמא אז דער זב זעצט זיך אריין אין א וואגשאהל, און אויף די אנדערע זייט וואגשאהל זיצט א טהור'ע מענטש, און דער זב וועגט מער, ער וועגט אראפ און ער הייבט אויף יענעם דאס מיינט אז ער טראגט יענעם, אדער ער זיצט אויף די פלייצע פון א זב און ער רירט נישט אן דעם זב אליין, ס'איז דא א הפסק צווישן די זב און דער מענטש וואס זיצט אויף אים, און ס'איז נישט קיין חילוק צו מ'לייגט ארויף אויפן זב א כלי, און סיי וואס פאר א מין כלי. יעדע זאך וואס ווערט געטראגן אויפן זב ווערט טמא, און עס איז דא א ספעציעלע לימוד אויף דעם, וואס די גמרא דרש'נט אין פרק בנות כותים אין נידה ל"ג, פסוק יוד, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, יטמא עד הערב, א מענטש וואס רירט אן, פשוט פשט קוקט אויס אז א מענטש וואס רירט אן א יעדע זאך וואס געפינט זיך אונטער די זב, למשל אויב די זב איז געזיצן אויף א בעט, און איינער גייט אנרירן די בעט, ווערט דער מענטש וואס רירט עס אן טמא ביז ביינאכט. אבער די גמרא דרשנ'ט דארט אין נידה אז מען קען נישט אזוי לערנען פשט ווייל דאס איז דאך שוין א מפורש'ע פסוק עטליכע פסוקים פריער אין פסוק היי שטייט דאך שוין ואיש אשר יגע במשכבו ווערט ער טמא, איז דעריבער האבן חזל געדרשנ'ט וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, איז בכל אשר יהיה טייטשט זיך אז די זב וועט זיין תחתיו אונטער יענע זאך, פונקט פארקערט ווי די פשוט'ע משמעות, נארמאל זאג איך דאך בכל אשר יהיה א זאך וואס געפינט זיך תחתיו אונטער די זב, דא זאג איך בכל אשר יהיה וואס דער זב וועט זיין תחתיו אונטער יענע זאך, און דאס ווערט אנגערופן עליונו של זב, די זאך וואס געפינט זיך העכער די זב, יטמא עד הערב, האמיר דאך דא א לימוד אז עליונו של זב ווערט טמא, זאגט די משנה ווייטער וואס וועט זיין פארקערט וכל שהזב נישא עליו, יעדע זאך וואס די זב ווערט געטראגן איבער אים, איבער יענע חפץ, אויב די זב רירט אים נישט אן, טהור, וועט עס שוין יא בלייבן טהור, חוץ מן הראוי למשכב ומושב והאדם, לאמיר געבן א משל קודם, וואס מיינט וכל שהזב נישא עליו? לאמיר זאגן א זב האט זיך ארויפגעזעצט אויף א טאפ, ער האט גענומען א טאפ, ער האט עס איבערגעדרייט און ער האט זיך ארויפגעזעצט אויף די גרונד. לאמיר אבער צולייגן אויף אזא אופן אז ער רירט נישט אן דעם טאפ אליין. למשל, ער האט אנגעטון א קלייד און ער זיצט זיך יעצט אויף זיין קלייד וואס עס טוט איבערשיידן צווישן אים און די כלי. קומט אויס אז ער רירט נישט יעצט אן די כלי, ער זיצט נאר, ער לייגט זיין וואג אויף די כלי. אויף דעם זאגט די משנה טהור אז די כלי בלייבט טהור. חוץ מן הראוי למשכב ומושב, אויסער אויב ער זעצט זיך אוועק אויף אזא מין זאך וואס איז געמאכט געווארן צו ליגן דערויף אזוי ווי א בעט אדער א בענקל, א טאפ איז נישט געמאכט געווארן צו זיצן אדער ליגן דערויף, והא ראי' ווייל טאמער א מענטש וועט עס נוצן צו זיצן דערויף וועט קומען א צווייטע מענטש וועט אים זאגן זיי מוחל שטעל דיך אויף אונז דארף מען טון דא די ארבעט מיט די טאפ מען דארף קאכן דערין, און אזוי אויך יעדע מין כלי וואס איז נישט געמאכט געווארן צו זיצן אפילו וועט עס נוצן צו זיצן עט מען אים אבער זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו. און אויף דעם זאגט די משנה אז אלע מין זאכן וואס איז נישט קיין משכב ומושב טהור איז ווען די זב ווערט געטראגן אויף אים דאס מיינט אז די זאך טראגט אויף זיך די וואג פון דעם זאב און ער רירט אים נישט אן בלייבט עס טהור אויסער אויב ער איז ראוי למשכב ומושב ווייל דארט זאגט דאך קלאר די תורה אז ווען א זב זיצט אויף א זאך וואס איז ראוי למשכב ומושב א קישן א בענקל יעדע מין זאך וואס איז געמאכט געווארן פאר דעם מ'וועט אים נישט אויפשטעלן ווען ער לייגט זיך אראפ אדער ווען ער זעצט זיך אראפ ווערט עס מורא'דיג א הארבע טומאה יענע זאך ווערט גאר א אב הטומאה און ער קען אפילו מטמא זיין אדם וכלים, למשל א זב זעצט זיך ארויף אויף א בעט, קען די בעט נאכדעם מטמא זיין אפילו א מענטש אדער א כלי, אזא שטארקע טומאה גיבט ער ארויף דערויף. ס'איז דא נאך א אויסנאם, איין זאך וואס אפילו ער איז נישט ראוי למשכב ומושב, זאג איך אבער אז ווען די זב איז אויף אים און ער איז נישא עליו איז ער יא טמא. ווער איז דאס? א מענטש, והאדם, דאס זאגט דא די משנה, א מענטש איז נישט געמאכט געווארן אז מ'זאל אויף אים זיצן, מ'זאגט דאך אויך עמוד ונעשה מלאכתינו, דער מענטש איז נישט געמאכט געווארן אז ער איז נישט קיין בענקל, קיין בעט, אבער דאך ווען א זב זעצט זיך ארויף אויף א מענטש אפילו ער רירט אים נישט אן, איז דער מענטש וואס האט געטראגן די זב וועט יא טמא ווערן, דאס איז די איינציגסטע אויסנאם וואס איז נישט קיין משכב ומושב ווען ער ווערט יא טמא, וואס דאס לערן איך ארויס פון א פסוק, שטייט והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב אז איינער וואס טראגט אדער די שפייעכץ פון א זב אדער דעם זב אליין ווערט ער טמא, ס'איז א מפורש'ע פסוק אין די תורה, והנושא גייט ארויף א מענטש וואס טראגט. איז נאכאמאל וואס איז דא געשטאנען אין די סיפא אז א זב וואס ווערט געטראגן אויף א חפץ, דאס מיינט ער זיצט אויף יענע חפץ, עט עס נאר טמא ווערן אדער טאמער ס'איז א משכב און מושב, אדער אפילו ווען ס'איז נישט משכב און מושב אויב ער איז א מענטש, אז די זב זיצט אויף יענע מענטש. אבער אלע אנדערע זאכן וואס זענען נישט קיין מענטש און נישט קיין משכב און מושב, אויב די זב זיצט אויף זיי און ער רירט זיי נישט אן, ווערן זיי נישט טמא. יעצט אין א געוויסן זין האבן מיר דא געטראפן די משנה אז עליונו של זב איז הארבער ווי תחתונו של זב. נאר בעליונו של זב שטייט דאך אז יעדע זאך וואס ווערט געטראגן אויף א זב ווערט טמא און דארט איז נישט קיין חילוק צו דאס איז א מענטש צו דאס איז משכב און מושב, יעדע כלי אפילו וועט טראגן א טאפ אויף זיך וועט דאס ווערן טמא, ווידעראום תחתונו של זב ווען די זב זב געפינט זיך אויף א זאך דארטן איז דווקא א מענטש אדער משכב און מושב ווערן טמא, אבער אנדערע זאכן ווערן נישט טמא, מען דארף באמערקן אז ס'איז דא א חילוק צווישן משכב און מושב און א אדם, ווען א זב זעצט זיך ארויף אויף א משכב אדער אויף א מושב, ווערט דער משכב און מושב אזוי שטארק טמא אז ער ווערט אליינס א אב הטומאה ווי אונז האבן שוין פריער גערעדט, אבער ווען א זב זיצט אויף א מענטש ווערט דער מענטש נישט קיין אב הטומאה, ער ווערט נאר א ראשון לטומאה. פרעגט די גמרא ותו ליכא איז דען נישט דא מער זאכן? און די קשיא פון די גמרא גייט נישט ארויף אויף די ערשטע כלל כל שנישא על גבי הזב, דארט איז טאקע נישט דא קיין אויסנאם, יעדע זאך וואס גייט העכער א זב עליונו של זב ווערט טאקע טמא, ער מיינט צו זאגן די צווייטע כלל וכל שהזב נישא עליו, טהור, און נישט נאר ער געבט א כלל, ער רעדט אפילו אויס פרטים, חוץ מן הראוי למשכב ומושב והאדם, איז דאך משמע אז וויבאלד ער גייט אריין אזוי שטארק אין די פרטים, איז טאקע די איינציגסטע זאך וואס קען יא טמא ווערן ווען א זב זיצט אויף אים איז אדער משכב ומושב אדער א מענטש. פרעגט די גמרא ותו ליכא, איז דען נישט דא נאך זאכן וואס ווען די זב זיצט אויף זיי ווערט עס טמא? והא איכא מרכב, ס'איז דאך דא א מרכב הזב, ווען דער זב רייט אויף א זאך, און אפילו ווען ער רירט אים נישט אן, ווערט עס אויך טמא, ס'א אפענע פסוק, שטייט אין פרשת מצורע וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא, ענטפערט די גמרא האי מרכב היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך ווען א מענטש רייט אויף א זאך, אי דיתיב עליה, אז ער זיצט אויף יענע זאך בשעת ווען ער רייט, זיצט ער דערויף, היינו מושב, איז דאך שוין דאס נכלל אין די ווארט מושב, דארף מען נישט עקסטער רעדן פון מרכב, ווייל אז ער זיצט דערויף איז דאך שוין סיי ווי טמא מושב. אויב אזוי איז גארנישט שווער, זאגט אבער די גמרא ניין, אנן הכי קאמרינן, אונז מיין מיר אזוי צו פרעגן די קשיא, הא איכא גבא דאוכפא, ס'איז דאך דא די העלצעלע פון די זאטל, וואס בשעת א מענטש רייט אויף א בהמה כאפט ער זיך אן אויף די העלצעלע, און דאס איז א חלק פון די מרכב הזב, ווייל בשעת ווען ער רייט כאפט ער דאס אן, וואס דאס איז דאך נישט נכלל אין די ווארט מושב, ווייל אויף דעם זיצט ער נישט, ער כאפט זיך נאר אן בשעת ווען ער. רב. דתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, האוכף טמא מושב, דער זאטל אויף וואס ער זיצט בשעת ווען מען רייט איז טמא טומאת מושב, דאס גייט דאך אריין אינעם גדר פון אשר ישב עליו הזב, ער זיצט דאך אויף דעם. והתפוס, און די העלצעלע וואס ליגט נעבן דער זאטל, וואס אויף די האלץ זיצט ער נישט, ער כאפט זיך נאר אן דערין בשעת, פאר דעם הייסט עס תפוס א לשון פון אנכאפן בשעת ווען ער רייט, טמא מרכב. דאס האט די תורה געמיינט וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא. און תוס' רעדט שוין אויס אז ס'איז דא א גרויסע חילוק צווישן טומאת מושב און טומאת מרכב. אמת טאקע אז ביידע ווערן א אב הטומאה סיי די מושב און סיי די מרכב, אבער אויב א מענטש וועט נאכדעם קומען אנרירן די מושב אדער די מרכב איז דארט כאפט די חילוק. טאמער רירט א מענטש אן א משכב הזב ווערט נישט נאר דער מענטש טמא נאר אפילו זיינע קליידער וואס ער האט אנגעטון בשעת מעשה ווערט אויך טמא. אויב איינער רירט אן א מרכב הזב ווערט די מענטש טמא אבער זיינע קליידער נישט. איז דער זאטל אליין וויבאלד דער זב זיצט למעשה נישט נאר ער רייט אויף אים נאר ער זיצט אויף אים איז הארבער אז ס'איז טמא מושב אבער דער תפוס וואס ער זיצט נישט דערויף ס'איז נאר א ענין פון מרכב הזב דאך כאטשיג ס'איז נישט קיין מושב ווערט ער טמא אלץ מרכב הזב האמיר דאך דא א בפירושע ברייתא אז ס'איז דא אזא מין זאך וואס מ'ווערט טמא מרכב כאטשיג ער זיצט נישט דערויף קענסט דאך שוין נישט ענטפערן אז ווען די משנה האט געזאגט חוץ מן הראוי למשכב ומושב איז נכלל אין דעם אויך דעם תפוס ווייל דער תפוס איז נישט א זאך אויף וואס ער זיצט, וואלט דאך די משנה געדארפט אויך צולייגן חוץ מן הראוי למשכב ומושב והמרכב והאדם. אלא פירט אויס יעצט אביי אדער רבי ירמיה שמע מינה אז טאקע פון די משנה אין זבים קען מען אויסדרינגען דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אין למדין מן הכללות, מען קען נישט לערנען פון דעם וואס עס שטייט כל מיינט נישט אלעמאל ממש אלעס, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו אויף אזא פלאץ למשל אזוי ווי דא וואס עס שטייט שוין קלאר ארויסגעשריבן אלע זאכן חוץ מן המשכב ומושב והאדם. זאלסטו נישט מיינען אז ס'איז נאר די זאכן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט אז נאר משכב ומושב און אדם זענען מטמא, און אלע אנדערע זאכן וועט אריינגיין אינעם כלל פון כל שהזב נישא עליו און ס'וועט זיין טהור, ניין, ווייל איך האב דערוויזן אז ס'איז דא א זאך שהזב נישא עליו און ער איז נישט טהור, דאס איז מרכב. זעט מען אפילו ווען ס'שטייט חוץ מיינט די כל אויך נישט אזוי ערנסט אז ס'מוז מיינען ממש אלע זאכן, ס'קען נאך אלץ זיין א יוצא מן הכלל. און דא האט אביי אדער ר' ירמי' געברענגט א ראיה צו ר' יוחנן אז אפילו במקום שנאמר בו חוץ איז אין למדין מן הכללות. אמר רבינא ואיתימא ר' נחמן אף אנן נמי תנינא, און פאר דעם איז דאך די גאנצע סוגיא דא אריינגעקומען ווייל אין אונזער משנה קען מען אויך ברענגען א ראיה צו ר' יוחנן אז אפילו ווען ס'שטייט חוץ מיינט נאך אלץ נישט די כל אלע אלע זאכן חוץ דעם ווייל ביי אונזער משנה שטייט דאך בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח יעצט וואלט דאך געדארפט אויסקומען לכאורה בכל אז ווען עס איז נישט וואסער אדער זאלץ קען מען טאקע נוצן אלע מינע עסן אויף די וועלט פרעגט די גמרא איז עס דען אמת ותו ליכא איז דען נישט דא נאך זאכן וואס מען טאר נישט נוצן בעיקר כמיין און פטריות, אזעלכע מין מאשרומס וואס וואקסט פון די פייכטקייט, וואס דאס איז אויך נישט זן, ס'הייסט נישט קיין מזון און מען קען עס אויך נישט נוצן אויף צו מאכן א עירוב, פארוואס האט נישט די משנה געזאגט חוץ מן המים ומן המלח וכמיין און פטריות? אלא שמע מינה, אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו דא אין אונזער משנה וואס שטייט חוץ זאלסטו נישט מיינען בכל מיינט טאקע א כלל אז מען מעג אלעס נוצן, ניין, ס'איז נאך אלץ דא זאכן וואס מען טאר נישט נוצן למשל כמיין און פטריות.